ברוך השם, מסכת סוכה, דף מ ז, עמוד א', די אכטע שורה פון אויבן. איכא דאמרי, אנדערע זאגן, ברוכי, איך גיי יעצט איינלערנען די מחלוקת וואס מיר האבן פריער געהאט, וואס רב האט געזאגט שמיני ספק שביעי, שביעי לסוכה ושמיני לברכה, און רבי יוחנן זאגט שמיני לזה ולזה, סיי לסוכה און סיי לברכה, לערן אנדערע אזוי א פשט, ברוכי כולי עלמא לא פליגי דלא מברכינן, א ברכה האלטן אלע אפילו רב יהודה וואס ער לערנט שביעי לסוכה האלט ער אויך קיין ברכה ליישב בסוכה מאכט מען נישט, כי פליגי למיתב. די שאלה איז צי שמיני עצרת זיצט אין סוכה. למאן דאמר דער וועלכער לערנט שביעי לסוכה אז דער שמיני ספק שביעי האט דעם דין ווי שביעי, מיתב יתבינן דארף מען זיצן. ולמאן דאמר שמיני לזה ולזה און דער וואס ער זאגט שמיני לזה ולזה מיתב נמי לא יתבינן דארף מען נישט זיצן. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, נקוט דרבי יוחנן בידך, זאלסט האלטן דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט, וואס האט געזאגט פריער רבי יוחנן, אז שמיני לזה ולזה, דמרא דשמעתא מני, ווער איז דער בעל הבית פון דער הלכה, ווער האט איבערגעזאגט די הלכה אין נאמען פון רב'ן, אז שמיני ספק שביעי איז שביעי לסוכה, ווער האט דאס איבערגעזאגט פון זיין נאמען? רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת, האט ער איבערגעזאגט אין נאמען פון רב'ן שביעי לסוכה, ובשמיני ספק שביעי לבר מסוכה יתיב איז ער אליין געזיצן אויסער די סוכה. והלכתא, און די הלכה איז מיתב יתבינן, זיצן זיצט מען, ברוכי לא מברכינן, קיין ברכה מאכט מען נישט, איז פארוואס פארוואס לכאורה פארוואס זאל מען נישט מאכן קיין ברכה? אויב ווידער אז עס איז דא א חיוב צו זיצן פארוואס זאל מען נישט מאכן קיין ברכה? מען זעט דאך יום טוב שני של גלויות איז דאך אויך א ספק מאכט מען א ברכה, לכאורה וואלט מען געקאנט פארענטפערן. פארוואס מען מאכט נישט קיין ברכה ווייל ס'תרתי דסתרי, אבער דער תירוץ איז נישט קיין תירוץ, איר העט שוין זען די צווייטע נאכט פון פסח בענטשט מען ספירה און מען מאכט קידוש, מה נפשך האלסטו יעצט ציילן ספירה, נעמסט דאך יעצט אן אז יעצט איז נישט קיין יום טוב, אבער פון דארט איז נישט דא קיין ראיה, פארוואס איז דארט נישט קיין ראיה, ווייל וואס ווייל. ביידע זענען דאך נישט אין איין צייט. דא וועל איך דאך דארפן זאגן אויף דעם זעלבן כוס וועל איך דאך דארפן זאגן אי לישב בסוכה, און אי ביי קידוש איך דארפן זאגן שמיני עצרת החג הזה און דארטן.

לולב האט מען נישט געוואלט מתקן זיין מען זאל נעמען דעם לולב מספק דעם שמיני ספק תשיעי ווייל עס איז יום טוב און ס'איז מוקצה לטילטול און מינכרא מילתא שנוהג בו מנהג חול איר פארשטייט ווייל עס איז דאך דא עפעס אן ענין פון מוקצה און סוכה זיצט מען אין סוכה פעמים שסוכתו עריבה עליו, אפילו אזוי קען מען אויך זיצן סוכה, אבער דאס איז א תירוץ פארוואס מען קען זיצן אין סוכה, אבער פארוואס מאכט מען נישט קיין ברכה, קען מען זאגן ווייל אויב כ'וועל מאכן א ברכה קען עס אויסקוקן אפשר בל תוסיף נאר לכאורה רעכן איך זיך דאך נישט מיט בל תוסיף והא ראיה, דו זעהסט דאך דעם צווייטן טאג מאכסטו אויכעט קידוש דעם צווייטן טאג יום טוב, און איך האב נישט קיין מורא פאר בל תוסיף רש י. אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט אומרים זמן בשמיני של חג, שמיני עצרת מאכט מען א שהחיינו, ווייל שמיני עצרת איז א באזונדערע יום טוב, ואין אומרים זמן בשביעי של פסח, דער זיבעטער טאג פון פסח מאכט מען נישט קיין שהחיינו. ואמר רב לוי בר חמא ואיתימא רב חמא בר חנינא תדע, א ראיה איך דארף ברענגען אז שמיני של חג איז א יום טוב פאר זיך און מען מאכט דארטן א שהחיינו, שהרי חלוק, ווייל שמיני עצרת איז אפגעטיילט פון די אנדערע טעג בג' דברים, מיט דריי זאכן איז ער אפגעטיילט, בסוכה, מען זיצט נישט אין סוכה שמיני עצרת, אין די תורה שטייט מען זאל זיצן אין סוכה זיבן טעג. ולולב, און די מצוה נטילת לולב איז נאר זיבן טעג, וניסוך המים, און די מצוה וואס מען דארף גיסן ביי דעם תמיד מים, דאס גייט נאר אן זיבן טעג, אזוי האט מען דאך געלערנט אין דער משנה פריער אז סוכה וניסוך המים שבעה. ולרב יהודה דאמר. ולרב יהודה דאמר, רב יהודה וואס ער לערנט בלוג היה מנסך כל שמונה. אז ניסוך המים איז געוועזן בלוג, ווייל די תנא קמא לערנט אז די שיעור פון ניסוך המים איז דריי לוג, ווייל אין פרשת שלח ווי עס ווערט דערמאנט די נסכים איז די קלענסטע נסכים זענען רביעית ההין, און רביעית ההין איז וויפיל? דריי לוג, און די תנא קמא לערנט זיבן טאג האט מען מנסך געווען, אבער רבי יהודה קריגט מיט צוויי זאכן. ער זאגט נישט דריי לוג נאר בלוג היה מנסך און אויך נישט זיבן טעג כל שמונה איז אויב אזוי הרי חלק זאל טאקע זיין ניסוך המים איז שמיני עצרת נישט אפגעטיילט אבער הרי חלוק בב' דברים מיט צוויי זאכן איז עס יא אפגעטיילט מיט וועלכע צוויי זאכן מיט סוכה און מיט לולב דער שפת אמת בלייבט שטיין ביי א קשיא. ס'איז דאך דא נאך א זאך וואס איז אפגעטיילט לויט יעדן איינעם, די ערבה, די מצוה פון ערבה איז דאך געווען אין בית המקדש זיבן טעג לויט יעדן איינעם, דארף דאך די גמרא זאגן אז לויט די רבנן איז עס חלוק מיט פיר זאכן, און לויט רבי יהודה מיט צוויי זאכן, דריי זאכן. לולב פון בית המקדש איז דאך מן התורה, אדער הלכה למשה מסיני, אדער איך לערן עס אפ פון לשון ערבי. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי אז דו זאגסט מען מאכט א שהחיינו שמיני עצרת ווייל שמיני עצרת גייט אהן אנדערע דינים ס'איז נישט די זעלבע מצוות וואס גייט אהן די פריערדיגע טעג שביעי של פסח נמי דער זיבעטער טאג פון פסח הרי חלוק דאס איז דאך אפגעטיילט פון דעם ערשטן טאג באכילת מצה דעם ערשטן טאג איז א יום טוב פון אכילת מצה האב איך געמאכט א שהחיינו. איז ארויפגעגאנגען נאר אויפן ערשטן טאג, דעם זיבעטן טאג איז דאך נישטא קיין מצוה פון עסן מצה, איז דאך פון דעם א ראיה אז ס'איז א באזונדער יום טוב דאמר מר, מיר האבן דאך געלערנט לילה ראשונה די ערשטע נאכט פון דעם ערשטן טאג חובה איז א חוב מען מוז עסן מצה, מכאן ואילך שפעטער רשות איז דאך דער זיבעטער טאג רשות, איז דאך עס נישט גלייך נאר חול המועד, פארשטייט זיך דארף מען נישט מאכן. אבער דער זיבעטער טאג איז זאל מען מאכן א שהחיינו, ענטפערט די גמרא הכי השתא ס'איז נישט גלייך התם דארטן, מלילה חלוק, דער זיבעטער טאג פון פסח איז נאר אפגעטיילט פון דעם ערשטע נאכט, אבער מיום אינו חלוק, פון דעם ערשטן טאג איז עס נישט אפגעטיילט, ווייל ביי דעם ערשטן טאג איז נישטא קיין חיוב צו עסן מצה, דער חיוב איז נאר געווען ביינאכט, הכא דא. אפילו מיום נמי חלוק, שמיני עצרת איז אפגעטיילט מיום ס'איז פון אלעס אפגעטיילט. רבינא אמר, רבינא זאגט, דער חילוק פון שמיני עצרת ביז שביעי של פסח איז אזוי, זה חלוק משלפניו, די שמיני דער אכטער טאג איז אפגעטיילט פון דעם נעכטיגן טאג פון זיבעטן, איז זיך אפגעטיילט משלפניו פון דעם טאג וואס איז פארהער, ווי איז אבער וזה, אבער די שביעי של פסח איז חלוק איז אפגעטיילט משלפני פניו, ס'איז נאר אפגעטיילט ווי מען זאגט פון דעם ערשטן, אבער פון די אנדערע טעג פון חול המועד פון זעקסטן נישט, איי ס'איז דאך אויך אפגעטיילט מיט דעם דין פון איסור עשיית מלאכה, חול המועד מעג מען טון דבר אבד, נאר די שהחיינו ווי מען זאגט מאכט מען דאך נישט אויף דעם ענין פון איסור מלאכה, שהחיינו מאכט מען אויף דעם אויף דעם ענין ווי מען זאגט פון שמחה. רש"י. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, ס'איז צוגעשטעלט אין דער זייט צריך לומר רב פפא אמר, נו איך פארשטיי נישט פארוואס, לכאורה הייבט זיך דאך דא אן א נייער ענין, ביז יעצט, האב איך געוואלט מאכן א חילוק פון שמיני עצרת ביז שביעי של פסח, רב פפא רעדט א אנדער זאך, רב פפא גייט א ראיה ברענגען אז דער אכטע טאג שמיני עצרת איז אפגעטיילט פון סוכות, איז דאך עס א אנדער ענין ווי פריער, קריגט ער דאך נישט אויף דעם פריערדיגן. רב פפא אמר רב פפא זאגט, הכא כתיב פר. ביי שמיני עצרת איז מען מקריב נאר איין פר, דעם קרבן מוסף, התם כתיב פרים, אבער אלע טעג פון סוכות איז מען יעדן טאג מקריב אסאך פרים, דעם ערשטן טאג דרייצן, און נאכער צוועלף, אזוי דעם זיבעטן טאג איז מען מקריב זיבן, און די שמיני עצרת איז נאר דא איין פר, איז דאך פון דעם אליין שוין א ראיה אז דאס איז נישט אין סדר. פון די סוכות, ווייל אויב ס'זאל זיין די סדר פון סוכות וואלט זיך געדארפן אויסקומען אז שמיני עצרת זעקס. ר' נחמן בר יצחק אמר ר' נחמן בר יצחק זאגט א ראיה איך דארף ברענגען שמיני עצרת איז אפגעטיילט פון אלע זיבן טעג סוכות, הכא כתיב ביום שמיני עצרת שטייט אין די תורה ביום שמיני עצרת החג הזה, התם דארטן ביי סוכות. כתיב וביום, אלע טעג פון סוכות שטייט וביום השני, וביום השלישי, הייסט דאס די וא"ו איז מוסיף על ענין ראשון אז דאס איז א המשך צו די פריערדיגן, דא אויך אז שטייט נאר ביום השמיני, שטייט נישט דא וביום, עס האט נישט קיין שייכות. רב אשי אמר רב אשי זאגט, הכא כתיב, שמיני עצרת שטייט כמשפט, זאלסט מקריב זיין ווי די דין איז. התם כתיב, דאָרטן אין זיבעטן טאָג, התם כתיב מיינט מען נישט אַלע טעג, אין דעם זיבעטן טאָג שטייט כמשפּטם, כמשפּטם קומט מען זאָגן אַז אַז דער משפּט ווי די קרבנות פון אַלע טעג, אַז איך גלייך צו אַלע טעג פון די אַנדערע טעג אַז ס'איז איין זאַך, אויב אָבער דעם אַכטן טאָג פאַרשטייט מען נישט. משפטם, נאר שטייט כמשפט, איז די טייטש אז דאס איז א משפט פאר זיך. זאגט די גמרא, לימא מסייע ליה, מיר וועלן ברענגען א ראיה צו רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן זאגט אז שמיני עצרת איז א יום טוב פאר זיך און מען דארף זאגן א שהחיינו, מיר האבן געלערנט, הפרים, האילים, והכבשים, מעכבין זה את זה, סוכות איז גלייך אז יעדן טאג דארף מען ברענגען פערצן כבשים און צוויי אילים, און די פרים הייבט מען אהן פון דרייצן און מען ענדיגט ביז זיבן, א סימן צו געדענקען יעדן טאג וויפיל פרים מען ברענגט, דער מספר פון דעם טאג מיט דעם מספר פון די פרים קומט שטענדיג אויס פערצן, אין ערשטן טאג דרייצן, איינס און דרייצן איז פערצן, אין צווייטן טאג. צוויי און צוועלף איז פֿערצן, אזוי ביזן זיבעטן טאג, מען דארף נישט רעכענען פון אנפאנג, אז איך פרעג ווען מען זאגט דעם פופטן טאג, ווייס איך אז פופטן טאג איז ניין, און דער סימן איז פֿערצן דאך דא פֿערצן כבשים איז דאך דא יעדן טאג, שטייט דא או אז די פרים און די אילים מיט כבשים מעכבין זה את זה, דאס הייסט די תורה האט געזאגט מען זאל ברענגען א קרבן מוסף פון די אלע זאכן, איז אויב עס פעלט נאר איינס פון זיי, קען איך עס נישט ברענגען. לו יצוייר אז די תורה זאגט מען זאל מאכן פיר ציצית, אז איינער האט נאר דריי ציצית, און די מחלוקת נאר ווי די הלכה איז, איז נישט די טייטש אז ער איז מקיים דריי פערטל מצוה, ס'פעלט אים די מצוה, די זעלבע זאך ארבעה מינים, איז זעלבע זאך פרים אילים כבשים איז איין זאך, איז אז עס פעלט עפעס קען מען נישט מקריב זיין. ורבי יהודה אומר, און רבי יהודה זאגט, פרים אין מעכבין זה את זה, די פרים זיי זענען נישט מעכב. שהרי מתמעטין והולכין, ווייל איך זעה דאך יעדן טאג ווערן זיי דאך ווינציגער, זעה איך דאך אז ס'איז נישט דא ווי מען זאגט קיין בדווקא דאס מוז זיין אז די תורה אליין זאגט אז ס'קען זיין ווינציגער, דעריבער אפילו ס'איז אינגאנצן נישט דא איז עס אויכעט נישט מעכב. אמרו לו, האבן די חכמים געפרעגט רב יהודה'ן, והלא כולם מתמעטין והולכין בשמיני, אין אכטן טאג איז נישט בלויז פרים מתמעטין, אין אכטן טאג איז דא זיבן כבשים, נישט קיין פערצן, אין אכטן טאג איז נישט דא קיין צוויי אילים, נאר דעם אכטן טאג איז דא איין איל. אמר להן, האט רבי יהודה צו זיי געזאגט, ברענג מיר נישט קיין ראיה פון שמיני, שמיני נישט די טייטש ס'איז מתמעט, רגל בפני עצמו הוא, איז די שמיני עצרת א יום טוב פאר זיך, זיינע קרבנות זענען נישט אין כלל אין פון די אנדערע קרבנות, ממילא קען איך זיך פון דארטן נישט אפלערנען לגבי קרבנות החג, שכשם אזוי ווי. ששבעת ימי החג, די זיבן טעג פון סוכות, טעונין דארף איך האבן קרבן, די זיבן טעג פון סוכות, ס'איז דאך דא א ענין אז יעדער טאג האט פאר זיך א קרבן, די זיבן טעג האבן זיי א קרבן, אזוי דארף שמיני עצרת א באזונדער קרבן, ושיר, בשעת הקרבת הקרבן, האבן די רבנן האבן די לוויים געזאגט א שיר, איז די שיר פון חג איז געוועזן, דעמאלט האט מען גערעדט וועגן מתנות עניים, פארוואס? ווייל סוכות איז דאך די זמן וואס מען טוט איינזאמלען די תבואה, אז מען זאל זיין נזהר אין די מתנות עניים, מען זאל געבן לקט, שכחה, פאה, מעשרות, אבער אין שמיני עצרת איז דער שיר נישט ענליך, דארט רעדט מען נישט פון מתנות עניים. וברכה, באלד וועל מיר זאגן וועלכע ברכה, עס איז אפגעטיילט מיט א ברכה ולינה, שמיני עצרת האט פאר זיך א דין לינה, ס'איז דא א דין אז א איד האט עולה רגל געווען, איז מוצאי יום טוב הראשון מוז ער נעכטיגן אין ירושלים, איך לערן עס אפ פון קרבן פסח. ביי קרבן פסח שטייט ופנית בבוקר והלכת לאהליך, ווען מיינט די תורה זאלסטו גיין? דעם קרבן פסח האסטו געברענגט ווען? ערב פסח? קען איך נישט זאגן, די תורה זאגט באלד אינדערפרי יום טוב זאלסטו אהיים גיין, ווייל ער דארף דאך ברענגען א עולת ראיה דארף ער דאך ברענגען, א איד איז דאך מחויב צו לראות בעזרה. און איך קען נישט זאגן דעם והלכת לאהליך נאר אויף חול המועד, וואס איז פארוואס קען איך נישט אהיימגיין מוצאי יום טוב, אויב כ'האב שוין געברענגט די עולת ראיה דעם ערשטן טאג פארוואס קען איך נישט אהיימגיין מוצאי יום טוב, איז פון דעם א ראיה אז ס'איז דא א דין אז מען דארף נעכטיגן מוצאי יום טוב אין די שטאט, און די זעלבע זאך אז איינער האט געברענגט די קרבן חגיגה נישט דעם ערשטן טאג נאר אין די שפעטערדיגע טעג דארף ער נאכדעם נעכטיגן. ווי זאגן מיר שמיני עצרת איז אויך א יום טוב פאר זיך, אז מען דארף אויב מען איז דארט דא שמיני עצרת דארף מען אויך נעכטיגן אף שמיני טעון קרבן ושיר וברכה ולינה. מאי לאו, מיינסטו דען נישט אז דאס וואס רבי יהודה האט געזאגט ברכה, וואס מיינט ער דא? זמן, ער זאגט שהחיינו. אז ווייל איך זאג א ראיה ברענגט ער אז שמיני עצרת איז א יום טוב פאר זיך, ווייל מען מאכט די שהחיינו, זע איך דאך פון דעם אויך אז שמיני עצרת איז חג בפני עצמו און מען מאכט פאר זיך א שהחיינו, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה פון דעם. קען זיין דאס וואס רבי יהודה זאגט ברכה מיינט ער צו זאגן ברכת המזון ותפילה, ביי דעם בענטשן ביי דעם דאווענען האט מען סוכות געזאגט את יום חג הסוכות הזה, און יעצט זאגט מען את יום שמיני חג העצרת הזה. זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא, דער שכל זאגט אויך אזוי, אז מען מיינט ברכה מיינט מען ברכת המזון ותפילה, דאי סלקא דעתך אויב איך וועל לערנען זמן שהחיינו כל שבעה מי איכא זאגט מען דען זמן כל שבעה מי איכא זאגט מען דען א שהחיינו אלע זיבן טעג? זאגט די גמרא הא לא קשיא דאס איז נישט קיין קשיא דאי לא בריך האידנא אויב מען האט דעם ערשטן טאג נישט געמאכט קיין שהחיינו מברך למחר מאכט מען מארגן או ליומא אחרינא אדער אנדער טאג אבער אין אמת'ן אריין קען איך לערנען אז מ'מיינט שהחיינו זאגט די גמרא איך קען נישט לערנען שהחיינו מכל מקום כוס בעינן מיר דארפן דאך האבן אויף שהחיינו א כוס און אין חול המועד האבן נישט אלע מענטשן קיין וויין און ווען איך זע דא שטייט אז ברכה ווילסטו זאגן מ'מיינט שהחיינו און שהחיינו גייט דאך אן כל שבעה אלע זיבן טעג הייסט דאס אז מ'קען מאכן א שהחיינו אפילו מ'האט נישט קיין וויין לימא וועלן מיר זאגן מסייע ליה לר' נחמן ס'זאל זיין א ראי' צו ר' נחמנ'ן דאמר ר' נחמן ר' נחמן האט געזאגט זמן א שהחיינו אומרו אפילו בשוק. א שהחיינו קען מען זאגן אפילו בשוק, אפילו אן א כוס, דאי אמרת אויב כ'וועל לערנען בעינן כוס אז ביי שהחיינו מוז זיין א כוס, כוס כל יומא מי איכא, איז דען דא א קען מען דען האבן וויין יעדן טאג, וויין האבן נאר מענטשן יום טוב חול המועד האבן זיי נישט קיין וויין, זאגט די גמרא. פון דעם איז נישט קיין ראיה. קען זיין אז שהחיינו מוז מען זאגן נאר אויף א כוס, און דאך וועל איך איינלערנען ברכה מיינט מען זמן, און דאך גייט עס אן כל שבעה דילמא טאמער דאיקלע ליה כוס, אויב ער האט א כוס חול המועד קען ער מאכן אויף דעם א שהחיינו. פרעגט די גמרא, וסבר רב יהודה, האלט דען רב יהודה שמיני טעון לינה, אז שמיני עצרת קען מען מוצאי שמיני עצרת נישט אהיים גיין, נאר מען מוז איבערנעכטיגן אין ירושלים? והא תניא מיר האבן געלערנט רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט מנין פון וואנען ווייס איך לפסח שני די וועלכע זענען געווען טמא און זיי מאכן דעם פסח שני פערצן טאג אין חודש אייר פון וואנען ווייס איך שאינו טעון לינה אז זיי דארפן נישט נעכטיגן שנאמר שטייט אין פסוק ופנית בבוקר והלכת לאהליך דאס שטייט ביי פסח ראשון וכתיב און נאכדעם שטייט ששת ימים תאכל מצות, זעקס טעג זאלסטו עסן מצות, זאג מיר אזוי, את שטעון ששה, דא אויף וואס נאכדעם איז דא זעקס טעג וואס מען קען נישט עסן קיין חמץ, טעון לינה, את שאינו טעון ששה, דאס וואס נאכדעם איז נישט דא קיין זעקס טעג, אינו טעון לינה, דארף מען נישט נעכטיגן. האב איך דאך דא געזען אין די ווערטער פון רבי יהודה אז ווען גייט אהן דער דין פון לינה דארטן ווען ס'איז א יום טוב וואס דער יום טוב ציט זיך ס'איז נישט איין טאג. רש"י איז נישט גורס די ערשטע למעוטי, כ'קען דאך נישט לערנען למעוטי מאי. לאו למעוטי נמי שמיני של חג. וואס הייסט למעוטי מאי? ער האט דאך געזאגט בפירוש וואס ער איז ממעט, ער האט דאך געזאגט בפירוש ער איז ממעט פסח שני. נאר רש"י איז אזוי גורס, מאי לאו מיינסטו דען ניט אז אזוי ווי איך בין ממעט פסח שני, למעוטי נמי בין איך אויך ממעט שמיני של חג, ווייל אויב ס'איז נאר איין טאג איז עס גלייך צו פסח שני און מען דארף נישט האבן קיין לינה, וואס האסטו פריער געזאגט אז רבי יהודה לערנט שמיני עצרת דארף האבן לינה? זאגט די גמרא לא ניין, למעוטי פסח שני דכוותיה, איך בין נאר ממעט דעם פסח שני אליין, ווייל דכוותיה, איך בין ממעט א זאך וואס איז גלייך צו אים, מען רעדט דאך פריער ביי פסח, בין איך ראשון, בין איך ממעט פסח שני. אבער שמיני עצרת צו שבועות אפילו עס זענען נישט דא קיין זיבן טעג דאך דארף מען האבן לינה, זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא, דער שכל זאגט אזוי אז לויט ר' יהודה'ן דארף מען האבן לינה אפילו דעמאלט ווען די מצוה איז נאר איין טאג, דתנן מיר האבן געלערנט הביכורים. ווען א איד ברענגט ביכורים דארף ער דאך עס ברענגען אין דער עזרה, טעונין קרבן, דארף ער דעמאלט ברענגען מיט דעם א קרבן שלמים, ווייל עס שטייט דאך ביי ביכורים ושמחת בכל הטוב אז מען זאל טאן א זאך וואס די זאך ברענגט שמחה, און שמחה איז נישט פארהאנען נאר ביי שלמים, איך לערן עס אפ פון הר עיבל וואס דארט שטייט וזבחת שלמים ואכלת ושמחת אויכעט ושיר. שטייט דארטן ושמחת בכל הטוב, און טוב מיינט מען שיר, פון וואנעט ווייס איך אז טוב מיינט מען שיר, ווייל ס'איז דא א פסוק יפה קול ומטיב נגן, זע איך מטיב ביי די ביי נגינה ווערט דערמאנט דאס לשון טוב. ותנופה. ווייטער וועל מיר זאגן פון וואנען איך לערן אפ דעם דין אז די ביכורים דארפן האבן תנופה, ולינה וואס זשע האט מען דא אויף געזען אויף די משנה אז ביכורים דארפן האבן תנופה און לינה, און איך מוז זאגן אז דיע משנה גייט ווי ר' יהודה, פארוואס? ווייל מאן שמעת ליה דאמר תנופה, וועמען האסטו געהערט וואס ער לערנט אז ביכורים דארף האבן תנופה, דאס האסטו נאר געהערט רבי יהודה, אזוי לערנט נאר רבי יהודה, קומט דאך אויס אז דיע משנה וואס דארט שטייט אז ביכורים דארפן תנופה, מוז איך זאגן ווי רבי יהודה. וקאמר טעון לינה, און דארט שטייט דאך אויך אז מען דארף לינה, איז זעהט זיך אז ר' יהודה לערנט אז ביכורים דארפן לינה, כאטש ביכורים איז דאך נישט קיין ענין וואס עס ציט זיך ווי מען זאגט מערערע טעג, איז א ראיה אז ר' יהודה איז נאר ממעט אז מען דארף נישט קיין לינה, נאר פסח שני, ווי זעען מיר אז ר' יהודה האלט אז דארף האבן ביכורים תנופה? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, והנחתו, ביי ביכורים שטייט והנחתו, מען זאל עס אוועק לייגן, זו דאס מיינט מען תנופה? ווי ליגט אין ווארט והנחתו אוועק לייגן מען זאל עס אויפהייבן? ווייל אין אנפאנג פרשה שטייט ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני ה', שטייט דאך שוין מען זאל עס אוועק לייגן פארן מזבח. אויב אזוי וואס שטייט נאך ווייל עס ליגט דאך שוין, וואס שטייט דען נאכאמאל והנחתו? איז פון דעם א ראיה זו תנופה אז מען האט עס נאכאמאל גענומען צו מאכן תנופה און נאך תנופה דארף מען עס אוועק לייגן. אתה אומר דו זאגסט זו תנופה מען מיינט תנופה או אינו או אדער אינו עס איז נישט אזוי אלא הנחה ממש אז מען זאל עס אוועק לייגן.

הייסט עס אז לויט ר' יהודה'ן דארפן ביכורים האבן תנופה, איז זעט מען דאס וואס איז דארט געשטאנען אז ביכורים דארף מען האבן תנופה גייט ר' יהודה און דארט שטייט דאך אויך אז מען דארף האבן לינה, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, קען טאקע זיין ר' יהודה לערנט אז מען דארף נישט האבן קיין לינה, תנופה דארף מען אבער לינה נישט, און יענע משנה גייט נישט ווי ר' יהודה. ודילמא, רבי אליעזר בן יעקב היא, דאס וואס דו טרעפסט אז מען דארף האבן סיי תנופה און סיי לינה, דאס גייט ווי רבי אליעזר בן יעקב וואס ער לערנט אויכעט אז ביכורים דארפן האבן תנופה, אבער לויט רבי רבי יהודה וועט עס נישט גיין, ווייל קען זיין רבי יהודה וועט לערנען אַז דעמאָלט את שאין טעון ששה, אין טעון לינה. ווי זעען מיר, אַז רבי אליעזר בן יעקב האַלט, אַז ביכורים דאַרפן האָבן תנופה? דתניא מיר האָבן געלערנט שטייט אין פּסוק ביי ביכורים, ולקח הכהן הטנא מידך, לימד לערנט דער פּסוק על הביכורים שטעונין תנופה, דברי רבי אליעזר בן יעקב, פון דעם פּסוק לערן איך אפ אז מען דארף האבן תנופה. מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב? ווי ליגט אין דעם פסוק דער ענין פון תנופה? אתיא יד יד משלמים, ער לערנט אפ א גזירה שווה יד יד משלמים. ווי אזוי? כתיב הכא דא עס שטייט ולקח הכהן הטנא מידך, דער כהן זאל נעמען פון דיין האנט. עס שטייט דאך אין דער לשון יד. וכתיב התם און ביי שלמים שטייט ידיו תביאינה את אישי השם, זיין האַנט זאָל ברענגען את אישי השם, און ווייטער שטייט דאָרט אין פּסוק להניף אותו תנופה, זאָגן מיר אַזוי, איך גלייך צו ביכורים צו שלמים. און שלמים גלייך איך אויך צו צו ביכורים, מה כאן כהן, ביי ביכורים ווערט דאך דערמאנט אין פסוק כהן, שטייט דאך ולקח הכהן, אף להלן, ביי שלמים, כאטש עס שטייט אין פסוק ידיו תביאנה וואס גייט ארויף אויף דעם בעל הבית, אבער אחוץ דעם דארף אויכעט זיין כהן. ומה להלן בעלים, ביי שלמים דארף זיין בעלים, ווייל ידיו תביאנה גייט דאך ארויף אויף די בעלים, אף כאן בעלים, הא כיצד? וויאזוי קען איך מאכן תנופה אז איינער וועט אונטערלייגן די האנט און דער אנדערער וועט אונטערלייגן די האנט פון אונטן, איז די האנט וועט זיין א חציצה? תוספות רעדט שוין וועגן אנדערע זאכן פון דארטן, תוספות זאגט ביי סוטה איז אויך נישט אזוי געווען, ביי סוטה איז אויך געוועזן איינער האט געהאלטן אונטן און די אשה האט געהאלטן אויבן, הא כיצד, כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף, לערנט דער ר"ש פשט און תוספות זאגט אז די בעלים האלטן. אויבן ביי די שפת הטנא זיי האלטן דעם באסקעט אין די האנט, און די בעלים לייגן אונטער די האנט אונטן. איז דער סדר פון תנופה דאס וואס מיר זאגן כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף, מיינט מען אז די בעלים האלטן בשפת הטנא אויבן, און דער כהן לייגט אוועק זיין האנט אונטער דעם דנא פון דעם באסקעט.

אז שמיני עצרת איז א יום טוב פאר זיך, און מען מאכט אויך שהחיינו. תניא כוותיה דרב נחמן, מיר האבן געלערנט אזוי ווי רב נחמן זאגט אז שמיני עצרת מאכט מען שהחיינו, האבן מיר געלערנט, שמיני דער אכטער טאג פון סוכות, רגל בפני עצמו, איז א יום טוב פאר זיך, לענין לגבי דיע זעקס זאכן פז"ר קש"ב, דאס איז א סימן פון די זעקס זאכן, די פ' איז. פייס בפני עצמו, אז א גורל האט מען געדארפן מאכן אויף די קרבנות, קודם כל די טייטש פון ווארט פייס, פייס זאגט דער מאירי מיינט מען איבערבעטן, אזוי יא מען וועט גיין איינטיילן דער זאל טון דאס און דער זאל טון דאס, קען מען זיך ארומקריגן, דעמאלט ווען מען ווארפט א גורל איז דער גורל איז א ענין פון פיוס, דאס טוט איבערבעטן. ס'איז אזוי, סוכות האט מען געברענגט אין די זיבן טעג זיבעציק פרים, משמורות איז געוועזן פיר און צוואנציג, איז דער ערשטער משמר, מ'האט אנגעהויבן צו רעכענען פון דעם ערשטן משמר, דעם ערשטן טאג האט מען מקריב געווען די ערשטע דרייצן משמורות, אזוי ווי די סדר זענען אויסגערעכנט אין דברי הימים, יעדער איינער האט מקריב געווען א פר, איז געבליבן וויפיל משמורות האבן נישט מקריב געווען, עלף, דעם צווייטן טאג איז געווען צוועלף פרים, האבן מקריב געווען דיע עלף, וואס זענען געבליבן וואס האבן נאך נישט מקריב געווען, און דעם צוועלפטן פר האט מען שוין ווידער אנגעהויבן דער ערשטער משמר פון די פיר און צוואנציג, קומט אויס. אז די ערשטער האט שוין יעצט געווען שונה, ער האט שוין צוויי, און אלע האבן שוין איינע, ס'קומט דעם דריטן טאג, איז געווען וויפיל פרים? עלף, האבן שוין, האבן, דער ערשטער משמר האט שוין נישט מקריב געווען, פארוואס? ווייל דער ערשטער האט שוין געהאט צוויי, האט מען גענומען דעם דריטן טאג דיע עלף פון צווייטן אן ביז וועלכן? ביז צוועלף. ס'קומט דער פערדער טאג, דער פערדער טאג איז פערדער טאג צען, צען, אז דער פערדער טאג איז צען, דארט וויפיל האבן שוין מקריב געווען, איז צוויי מאל צוועלף, צוועלף און צען האבן שוין צוויי און צוואנציג, צוויי מאל, ס'קומט דער פופטער טאג, איז דא ניין, איז אזוי. איז דאך געבליבן נאך צוויי משמורות וואס האבן נאר צוויי מאל, האבן דיע צוויי, און די זיבן וואס איז נאך געבליבן, האבן שוין די ערשטע גענומען דאס דריטע מאל, איז אזוי אויסגעקומען אז די אלע די ערשטע צוויי און צוואנציג משמורות איז אויסגעקומען דריי פרים, אבער די לעצטע צוויי משמורות האבן נאר מקריב געווען צוויי פרים, ווער גיט א קוק אויב ס'זאל זיין דריי מאל פיר און צוואנציג איז צוויי און זיבעציג, און דא איז דאך נאר געוועזן זיבעציג, וואלט דאך געדארפן לכאורה אויסקומען אז עס גיט א קום שמיני עצרת, ווער זאל ברענגען דעם פר? פון די צוויי וואס איז איבערגעבליבן זאל דער ערשטער פון דעם מקריב זיין דעם פר, אבער ס'איז נישט אזוי געוועזן, נאר וואס דען, פייס בפני עצמו, מ'האט געווארפן א גורל פאר זיך, איז דאך א סימן פון דעם אז שמיני עצרת איז א יום טוב פאר זיך. יעצט, זמן בפני עצמו, שטייט דא בפירוש זמן בפני עצמו, אז מ'זאגט א שהחיינו, נישט די שהחיינו פון ערשטן טאג סוכות, גייט ארויף אויף דעם טאג אויכעט נאר באזונדערע שהחיינו איז דאך שוין פון דעם א ראיה רגל בפני עצמו ס'איז א יום טוב פאר זיך ווייל מ'זעהט דאך אז ס'הייסט נישט קיין סוכות מ'דארף נישט זיצן אין סוכה מ'בענטשט נישט קיין לולב דאס איז פז"ר יעצט קש"ב איז קרבן בפני עצמו ווייל דער קרבן איז נישט ווי די סדר פון די פרי החג. ווייל אויב ס'זאל זיין ווי די סדר פון די פרים איז דאך געדארפן אויסקומען יעדן טאג געווינציגער דרייצן צוועלף עלף, דעם זיבעטן טאג ברענג איך זיבן, וואלט געדארפן זיין דעם אכטן זעקס פרים, און דא זעה איך נאר איין פר. שירה בפני עצמו, די שיר. שירה בפני עצמו, די שיר פון די לוויים איז נישט געווען ענליך צו די שיר וואס מען האט געזאגט ביי די זיבן טאג, ברכה בפני עצמו איז רש"י טייטשט. צוויי טייטשן ברכה בפני עצמו, איין טייטש איז אז מען זאגט נישט חג הסוכות נאר מען זאגט את יום שמיני עצרת החג הזה, נאך א פשט זאגט דער רש"י, ווייל ס'איז געווען דער סדר אז יום טוב האט מען געבענטשט דעם מלך, איז א חוץ דעם וואס מען האט געבענטשט דעם ערשטן טאג סוכות, האט מען שמיני עצרת אויך געבענטשט דעם מלך, איז דאך פון דעם א סימן אז ס'איז יום טוב בפני עצמו. רש"י.